טייערע ברידער, כ'וועל זאגן צוויי ווערטער הכנה אויף יום כיפור, האט מען שוין מסתמא געלערנט מצד לימודים, לימודים חיצוניים פון הלכה, לימודים פנימיים פון קבלה, פון זוהר, ס'איז אבער אלעס נישט גענוג ארויסצוגעבן נקודה פון יום הכיפורים, אפילו אויף צו האבן א וועג אריין אין דעם, מוז מען אביסל רעדן מצד נקודת הלב, טאמער ס'וועט זיך אנקומען אויספירן אין דברי תורה מה טוב, טאמער נישט איז אויך גוט. ס'איז אמאל אז מען הערט א מעשה, בדרך אגב אזוי משיח לפי תומו, נעמט מען ארויס א נקודה א דערהער, וואס איז אסאך מער נוגע, אסאך מער, ס'רירט מער אן א מענטש, ווי די כוונה פון די, פון די מעשה וואס, וואס ער וויל זאגן, וואס יענער האט געוואלט זאגן. כ'געדענק כ'האב אמאל געהערט א א מוסר שמועס. איינער האט געוואלט ארויסברענגען וואס איז דאס שטייט אין רבינו יונה און אנדערע ספרים א מענטש דארף זיך שעמען זיך פילן מורא'דיג צובראכן אראפגעקלאפט מיט יגון ואנחה אז ער האט געזינדיגט מעסד אפ יא אויפגעפוטשט יא אסאך גרויסע בעלי מוסר זענען זייער אינטערעסירט אין מצער זיין פאר א מענטש, וואס איז די צער, וואס איז די פארפאסונג, יא וואט דיד הי מיס ביים טון אן עבירה, וואס ער דארף האבן אזא געפיל, אזוי האבן זיי געהאלטן, רבינו יונה רעדט וועגן דעם אז עס איז א ענין צו מעמיק זיין, זיך מצער צו זיין די פארלוסט, וואס איז דאס, א מענטש קען אמאל מיינען ער האט געטון א עבירה, עס איז געווען נו, דאס איז געווען אזא ענין, איך ווייס נישט צו איך האלט פון די ענין אבער. יענער האט מסביר געווען א משל, ער האט פארציילט א מעשה, אפשר א מעשה שהיה צו א משל, אז ווי אזוי ווי האט ער געזען א מענטש וואס פילט עפעס עפעס א משהו פון די בושה וואס מען וואלט זיך געדארפט פילן, פון די זיך נישט געפינען קיין פלאץ, פון די פארלוירענקייט וואס ער וויל אז מען זאל פילן ווען מען ווען מען האט געזינדיגט און מען האט נישט געווען ווי ס'דארף צו זיין, האט ער פארציילט א מעשה, אז ביי זיי אין שטאט איז געווען עפעס א איש מכובד, דער ראש הקהל, וואס איין איין נאכט אפשר שבועות צייט עפעס אזוי גייט די מעשה מ'האט אים געכאפט ביי עפעס אן עבירה מ'האט אים געכאפט ביי עפעס א גרויסע גזילה האט עפעס גע'גנב'עט פון די שול אדער עפעס א גראבע עבירה מ'האט אים געכאפט ס'איז געווען בושות גרויסע בושות פארשטייט זיך ער איז דאך דער דער שיינער איד איש מכובד קומט אריין אין שול אזוי מ'קוקט אים אן און דא נישט געווען קיין זאך וואס נישט קיין יש דורשים לגנאי נישט קיין יש דורשים לשבח יעדע איינער איז דורש לגנאי ס'איז געווען קלאר אז דאס איז ס'איז בושות יענער פארציילט אז דא האט ער געזען וואס הייסט אז א מענטש שעמט זיך ער האט ער האט געזינדיגט ער האט ער האט מעסט אפ פארוואס יענער יענער איד זייט ס'איז ארויסגעקומען מיט די מעשה ס'האט זיך געדרייט די פרשה מ'האט אים נישט געזען ער איז געווען א גרויס שיינער איד פלעגט לצאת ולבוא קומען און גיין אין געשעפט אין בית מדרש האנדלען קופקעס מעשות ער גייט נישט ארויס פון דערהיים. שעמט זיך פשוט זיך צו טרעפן צווישן מענטשן, נישט אז זיי גייען אים עפעס טוהן, נישט זיי גייען עפעס נעמען דין תורה'ס, נישט געווען נוגע צו אזא סארט זאך, פשוט זיך נישט געקענט דערזעהן זיין זיין פנים ווי ער ווי ער וועט זיך טרעפן ביי צווישן א מענטש. דאס האט ער געוואלט ארויסברענגען, און ער האט ארויסגעברענגט, ווען האט ער די נעקסטע מאל האט מען געזעהן זיין פנים, כאילו, פארציילט אז דער דער שיינע איד האט געטראכט, ער קען דאך, די ווייב האט אים געזאגט, ס'איז נישט קיין עסק דאס, בלייבן אין בלייבן אין די אינדערהיים א גאנץ לעבן וואס וועט זיין דיפרעסט עהם סאמהאו דארף מען זיך ריהעביליטעיטן צוריק גיין אין סאסייעטי האט ער געטראכט יענע איד די ערשטע מאל וואס ער האט זיך געוואגט ארויסצוגיין פון אינדערהיים אין בית מדרש איז געווען ערב יום הקדוש כל נדרי ביינאכט האט ער געטראכט אז כל נדרי דער עולם קומט אין שול אזוי מיט די טליתים מ'קוקט זיך אריין אין די מחזורים קיין יעדער איז מורא'דיג אנגעצויגן פארטוהן אין זיך קוקט נישט ארויס פון פון מחזור, ער האט זיך אזוי גיין, האט זיך אנגעטון זיין טלית, אזוי זייער פרום אזוי, מיט די גארטל, מיט די קיטל, האט זיך אריין אריינגעקוקט אין מחזור, אזוי אריינגעוואקט אין שול, האפט געגאנגען אויף זיין פלאץ ערגעץ, אין א צווייטע פלאץ זאל נישט באמערקן, און אזוי דאס איז געווען זיין ערשטע, האט זיך אזוי געשעמט אז די איינציגסטע וועג ער האט זיך געקענט פועל'ן ביי זיך, צו אריינגיין אין שול בכלל, איז געווען אין אזא מצב ווי ער האט געפילט אז ער קען עפעס אזוי, ס'איז א ערנסטע טאג, קיינער וועט אים נישט קוקן, מ'קען זיך פארדעקן די קאפ מיטן טלית, זיך מאכן כאילו ער דאווענט זייער ערנסט תפילה זכה, צי ווייס איך וואס, שוין, דאס איז יענער געוואלט ארויסברענגען פון די מעשה, די גודל הבושה וואס א מענטש דארף פילן, אז עס שוין, דאס איז געווען זיין זיין פוינט. אבער איך האב געהערט די מעשה, ס'האט מיר מורא'דיג גענומען די די דיסקריפשאן, ווי ווי א איד, דאס איז א אמאלדיגע איד, ווי האט א איד זיך פארגעשטעלט ווי אזוי מען גייט אין בית מדרש יום כיפור ביינאכט. ס'איז מורא'דיג אביסל מקנא געווען, איך האב ארומגעקוקט אפאר מאל ביי אונזער בית מדרש, איך ווייס וואו איך גיי, כ'בין נישט זיכער אז דער אשכול'ס עצה וואלט געארבעט, דארף מעיין זיין, אפשר אביסל, אפשר קען מען, אסאך מאל עס זעט נישט ממש אזוי אויס, אבער די איידיע, די איידיע איז א מורא'דיגע איידיע, ס'הייסט ס'איז דא זמנים וואס מ'קומט אין בית מדרש, ס'איז טאקע תפילה בציבור, ס'איז א גרויסע ענין זיך צו זיין צווישן אידן, ס'ווערט גערעדט באריכות פאר ראש השנה פון די זוהר, מ'דארף זיין צווישן אידן, אקעי. אבער ס'איז דא ס'איז דא זמנים וואס אזוי איז די סדר העולם ס'איז גוט אזוי ס'איז מען לעבט דאך אין א וועלט צווישן מענטשן מען טרעפט זיך מען גייט אין בית מדרש ס'אלץ שלום עליכם וואס מאכסטו וואס מאכן די קינדער וואס מאכט די ווייב וואס מאכט די אייניקלעך ווי גייט די ביזנעס אזוי אזוי איז די סדר העולם ס'איז אבער דא איין טאג א יאר יום אחד בשנה, אחת בשנה, וואס מ'קומט זיך צוזאם אין בית מדרש, מ'קומט טאקע יעדער אין בית מדרש, אבער מאיזושהי סיבה, און דאס איז אמת'דיג די ציור פנימי פון יום כיפור, צו ס'שטעלט זיך ממש אויס, איך זאג נישט אז מ'זאל נישט זאגן שלום עליכם, גוט יום טוב פארן פארן שכן, נישט דאס איז די נקודה, אבער דאס איז באמת די ציור פנימי פון יום כיפור, און ס'האט מ'האט נישט צוטוהן, מ'האט זיך נישט צוטוהן מיטן שכן אין בית מדרש, ס'דא אזא מין שטארקע. פנימיות, מ'קען עס רופן דאס די ווארט, פנימיות איז א זייער א מיסיוזד ווארט, זייער אינטראווערזשען אויף ענגליש יא, א מענטש קוקט קוקט אין זיך אריין, קאצקער רבי האט געזאגט אז א איד דארף איין זאך פון זיך, נישט ארויס קוקן אין יענעם נישט אריין קוקן, ס'האט נישט געמיינט אויך אז מ'זאל זיין א רשע, מ'זאל נישט זיין קיין, אפשר האט זיך אמאל אויסגעדרוקט אזוי אין קאצק אבער נישט דאס מיינט מען באמת, זיין א אנטי סאושעל, אבער וואס ס'מיינט פשוט איז אז א מענטש כסדר לעבט אין די עולם, עולם החיצוני, אין די עולם צווישן מענטשן, צווישן וואס ער זעט, קענסט רופן די מידת המלכות פון אים, מידת מלכות הייסט וואס ער פראדזשעקט, וואס וואס דו געסט ארויס צו א צווייטער, קומסט אין בית מדרש, דו קומסט, יעדע איינער איז אזוי ווי א סיין, יא, חוץ פון דעם וואס האט א נשמה און האט פילינגס און האט אלעס, אויך אזוי ווי ער קומט, אזוי ווי רבי ישראל סאלאנטער האט אמאל געזאגט, אז א מענטש גייט ארום מיט א זויערע פנים, איז א בור ברשות הרבים, דאס הייסט דיין פנים באלאנגט נישט פאר דיך, דיין פנים איז נישט פאר דיך, דיין פנים ווי ס'דרוקט זיך אויס ווי דו ווייזט פאר די צווייטע, ס'איז א גאס, ס'איז א סיין, ס'איז א גאס סיין, ס'שטייט. איך בין פרייליך מיט דיר, איך בין צופרידן, איך בין נישט צופרידן, איך זאג פאר דיך אזוי און אזוי ווייטער, ס'איז א גאנצע, ס'איז א גאנצע וועלט אין וואס אונז לעבן, די סאושעל וועלט, א עולם, עולם הזה. און עס איז דא, עס איז דא התבודדות, עס איז דא, עס איז דא מצבים פון התבודדות, ס'איז דא אמאל מענטשן טוהן עבודה פנימית, ער גייט אביסל אריין אין זיך, ער טראכט נישט פאוקעסט ער טראכט ער ברענגט זיין זיין מחשבה וואס מען רופט זיין אווערנעס ער איז פאוקעסט נישט נאר אויף וויאזוי ער זעהט אויס פארן צווייטן נישט נאר וויאזוי וואס ער גייט זאגן פארן צווייטן די גאנצע די גאנצע עולם די גאנצע וועלט וואס געשעהט צווישן איין מענטש און צווייטן בין אדם לחבירו יא ס'איז א וויכטיגע וועלט נישט קיין אבער ס'דא אמאל א סארט עבודה אז א מענטש ער גייט אריין ביי זיך אין צימער און אפילו נישט ביי זיך אין צימער איז נישט גענוג היינט מ'דארף ס'איז דא טעלעפאונס און אינטערנעטס און אלע מיני בוקס אפילו ער מאכט צו אלע זאכן, ער מאכט צו זיינע אויגן, יא, שמע ישראל מאכט צו זיינע אויגן, טראכט וואס איז, וואס גייט פאר ביי מיך אינדערהיים, ביי מיך, ביי מיך אין די הארץ, ביי מיך אין די, אין די קאפ, ביי מיך אין די גוף. דאס איז אזא סארט, ווער ס'מאכט אמאל התבודדות, און וועלכע סארט התבודדות, ווייסט פון אזא סארט זאך, ס'דא א גאנצע עולם, ס'דא א גאנצע, א גאנצע וועלט, דא טוט זיך שדים מיט רוחות, מיט נשמות, ס'זענען אלץ ווערטער וואס מענטשן האבן געגעבן צו מסביר זיין פאר זיך און פאר אנדערע אז ס'דא אזא גאנצע עולם, ס'דא אזא גאנצע, ס'דא א עולמות, אצילות בריאה יצירה עשיה, ס'דא חלקי נשמה, נפש רוח נשמה חיה יחידה, ס'דא צען ספירות, ס'טוט זיך, ס'איז אזא גאנצע זאך, ס'דא די גאנצע נייעס מיט צייטונגען מיט חידושים מיט אריין ארויס, דאס איז א עולם, עולם הפנימי. און געווענליך איז דא, אבער מ'גייט אין בית מדרש ליגט מען נישט דארט, איז, איז. איז מען צווישן מענטשן, מען זיצט אליינס, א מענטש מאכט התבודדות, אקעי, קען ער זיין צווישן זיך און זיך, יא, בינו לבין קונו, בינו לבין עצמו. סאו אבער דא איז אזעלכע עבודות, ס'דא אזא טאג, עס איז געמאכט פאר דעם. אפשר תשעה באב איז אביסל ענליך, דארט איז מען נישט שואלים בשלום, יום כיפור יא שואל בשלום, אבער עס איז, ווייל עס איז אזא שטארקע אור, עס שטערט נישט. אז מען קען גיין אין בית מדרש און ס'דא אזוי ווי איך זאג ווייס נישט ממש אזוי ווי יענע מעשה וואלט געארבעט אבער יעדע בית מדרש און יעדע איד יום כיפור איז דא עפעס אזא סארט אזא סארט מצב מען קען זיך מתבונן זיין אויף דעם אז ס'עקזיסטירט און מען קען גיין אין בית מדרש מען קען גיין ברבים מיטן גאנצן עולם מיטן אלע קינדער און די גאנצע מעשה און ס'איז דא עפעס אזא סארט אחיזה, מען איז אזוי שטארק איינגע אזוי איינגעהילט אין טלית, איינגעהילט אין די אייגענע מחשבה, אין זיין אייגענע ספעיס, אין די מקום הפנימי, די מקום וואס איז בינו לבין קונו, ס'איז כאילו ס'איז א זאך, און ער קען, קען זען א מענטש איך ווייס האט זיך צעוויינט יום כיפור ביים דאווענען ביי עפעס, נישט קיין חילוק פארוואס, צו פאר א גוטע סיבה אדער פאר א נארישע סיבה, אבער ווי האט ער גענומען די גאטס? יא, דאך א נארמאלער מענטש. גייט זיך וויינען אזוי צווישן מענטשן? אקעי, ביחיד ער גייט ישב בדד וידום ערגעץ. דאס איז וואס ס'איז געמאכט פאר. מען קען אראפלייגן די טלית, מען קען לייגן די מחזור, ס'איז דא גאנצע היכי תמצא'ס מיט עצות ווי אזוי מען מאכט די די מצב, מיטן קיטל, מיטן גארטל, מיטן קאפל, מיט וואטעווער ס'איז. אבער היוצא לנו מזה, אז ס'איז דא אזא מין פלא, א יום פלאי, א פלא'דיגער טאג, וואס אין די בית מדרש, צווישן צווישן די גאנצע עולם, מ'דארף נישט זיך באהאלטן, איז דא פלאץ איז דא מעגליכקייט פאר די התבוננות פנימית פאר די התבודדות פנימית עס דזשאסט עקזיסט ווען מען טראכט אריין איז דאך פשוט אז עס זאל קענען זיין אזא זאך ווייל וואס איז די אמת'דיגע סיבה פארוואס קען מען עס נישט געווענליך מאכן התבודדות צווישן מענטשן פארוואס פילט מען עס נישט נאך ווען מען גייט אזוי אינווארד מען גייט קריכט אריין אין זיך. נישט אזוי שטארק ווייל מען קען נישט, נישט דארט, ס'גייט עפעס אוועק, ווען א מענטש איז צווישן מענטשן איז עפעס זיין אייגענע פנימיות הנפש, זיין אייגענע געדאנקען, זיין אייגענע פילינגס, ס'איז עפעס אנטלאפן, ווי איז עס געגאנגען? ס'נישט אנטלאפן, נאר פשוט די חיצוניות'דיגסטע וועלט מאכט אזא מצב כאילו ס'איז אינו מכיר, ס'איז נישט, ער אנערקענט נישט אין דעם אז ס'איז דא א גאנצע עולם המחשבה. טאמער אבער מען קען פועל'ן פאר די וועלט אז זאל אנערקענען, מען קען נישט פועל'ן לחלוטין, מען קען פועל'ן פאר איין טאג פאר א געוויסע מדריגה, אז זאלן אנערקענען די טאג יום כיפור איז געשטעלט אויף וואס איז געשטעלט אויף יום שימת אהבה וריעות יום עזיבת שנאה ותחרות אויף וואס איז געבויט אויף יום דביקות א טאג וואס מען פאסט מען טוט נישט קענסט קוקן עיקר מצוות יום הכיפורים צו פאסטן צו קענסט זאגן צו דאווענען אבער דאווענען איז פשוט וואס מען טוט וויאזוי מען גייט וואס מען טוט אז מען פאסט אז מען טוט נישט גארנישט. און דאווענט מען כאילו און און ס'געשעט א אזא שטארקע אנערקענונג אין דעי עולם הפנימי אז מען קען מען קען לעבן אין דעם מען קען גיין אין בית מדרש און רעדן מיט מענטשן און וואס מען טוט אפילו און ס'ווערט נישט אויס מען ווערט נישט כאילו אה קיין כופרים בעולם הפנימי נישט כופר ס'איז דא ס'איז טאקע דא חיצוניות אויכעט און מוצאי יום כיפור דארף מען מאכן די סוכה און אזוי ווייטער אבער ס'איז דא אזא זאך און דאס איז דאס איז א א

די גאנצע עולם הפנימי, די גאנצע עולם המחשבה, די גאנצע עולם ההתבוננות, די עולם התשובה, די עולם ההתבודדות, ס'איז דא אין בית מדרש, ס'ווערט נישט פארלוירן דערפאר, ס'ווערט נישט, נישט עפעס א מאדנע בריאה אז איינער מאכט התבודדות, נארמאל א גאנץ יאר איז דא נאר מאדנע בריאות מאכן התבודדות, די ברסלב'ערס, די מענטשן וואס זענען פורח באויר, עפעס אזעלכע אינו מן הישוב'דיגע מענטשן, דאס איז מן הישוב, ס'איז א נארמאל, יעדע איד מן הישוב מאכט יום כיפור, און וואס איז יום כיפור? יום כיפור איז התבודדות. נו, דערמאן איך זיך פון נאך א מעשה וואס ווייטער, איך נעם עס אביסל פארקערט פון ווי עס איז געווארן פארציילט, אבער דאס איז דאס איז די אמת. ר' נחמן ברסלב'ער, דער שטייט א מעשה, ער האט אמאל געזען ווי איינער פון זיינע חסידים קומט קומט צוריק פון התבודדות, אדער געזיצט התבודדות, עוסק אין התבודדות, ר' נחמן האט דאך אויסגעלערנט פאר יעדע איינער צו נעמען א טאג, א צייט יעדן טאג און זיצן זיצן בינו לבין קונו זיך אויסרעדן מתפלל זיין מאכן התבודדות ר' נחמן געזאגט אז ער נעמ ער האט זיך דערמאנט א פיוט פון יום כיפור דאס הייסט ער האט געזען דער איד ווי ווי ער זיצט אין התבודדות מיט אזא סארט מנוחת הנפש מיט אזא סארט השתפכות הנפש מיט אזא סארט דביקות וואטעווער עס איז ער האט געזען דארט מ'קען זיך פארשטעלן אליינס ער זאגט אויף דעם שטייט אויפן כהן גדול יום כיפור זאגט אין דער פיוט כיושב בסתר לחלות פני מלך עפעס אזוי הייסט אז דער בפשטות מיינט עס אויף משה רבינו אז דער כהן גדול יום כיפור איז מתפלל אזוי ווי משה רבינו איז דער יושב בסתר יושב בסתר עליון איז אפשר אפילו דער מזמור פון משה רבינו כמדומני ס'איז א מזמור אין תהלים וואס עס גייט אויף ער איז געווען געזעצן און מתפלל געווען ר' נחמן געזאגט אז דעי איד זיצט התבודדות וואס הייסט התבודדות איז דאך א יושב בסתר ער האט זיך פארמאכט אין א שטיב צי עפעס א פלאץ וואס מ'זאל נישט זען איז מחלה פני השם ויחל משה את פני השם דאוונט דאס דעי איד האט אזא מין מראה דאס איז מראה כהן ער האט אזא מין מראה פון די כהן גדול יום כיפור וואס איז וואס טוט די כהן גדול יום כיפור אויכעט ער פארשליסט זיך אין א שטיב אין די קודש הקדשים צי אין די היכל כל אדם לא יהיה באוהל מועד מאכט התבודדות יא ער זיצט אין א פלאץ יושב בסתר אזוי ווי משה רבינו איז געגאנגען בענן מאכט אויך אן ענן הקטורת האט עפעס א שייכות מיט דעם און ער איז מתפלל דאס איז געווען זיין זיין זיין בליק זיין זיין אימעדזש וואס האט אים געכאפט ווען ער האט געזען יענער מאכט התבודדות ווייטער טראכט איך אז עס יא, ס'איז אז טאקע אזוי אבער ס'איז פארקערט, ס'הייסט אויכעט פארקערט נאך ביידע וועגן, דער וואס זיצט התבודדות איז עס אזוי ווי די כהן גדול וואס שטייט לפני ולפנים, אבער אויכעט וואס איז די די גאנצע זאך פון יום כיפורים, די גאנצע די גאנצע עבודה פון יום כיפורים, סיי די עבודה וואס איז געווען בבית המקדש און סיי די עבודה וואס אונז טוען היינט וואס איז זכר צו דעם, וואס איז עפעס א נשלמה פרים שפתינו, אנדערע ווערטער אזוי ווי די קאזשניצער מגיד זאגט, ס'איז די זעלבע עבודה בפנימיות איז די זעלבע עבודה, צו די מען מאכט מיט די שעיר אן די שעיר צו מיטן זאגן צו מיטן מאכט צו מיטן גארטל צו מיטן קאפל עס איז אלץ די זעלבע נקודה עס דריקט זיך אויס אבער בית המקדש מאכט מען מיט די שעיר עס איז נישט דא בית המקדש מאכט מען מיט די מחשבה אבער וואס איז די וואס איז די עבודה וואס איז די נקודה ס'איז א עבודה צו מאכן התבודדות וואס די כהן גדול געטוהן און דאס ווייסט יעדער איינער אגעין רבי נחמן ברסלב האט אונז א גרויסע טובה געטוהן ער האט אויסגעלערנט אויף א מוראדיג פשוטע אופן ווי אזוי מען קען מ'קען מאכן אזא סארט זאך, מ'קען אויף דעם זאגן היושב בסתר לחלות פני עליון, ס'איז עפעס אזא, עפעס אזא זאך, פשוט נעם א מינוט און רעד צום גאט, אקעי? דאס איז איין וועג א היכי תמצי וואס העלפט פאר זייער אסאך מענטשן, עס איז פשוט עס צו טון, ס'איז דאך נאר א לבוש ס'איז דאך נאר א היכי תמצי אויך, אזוי ווי אזוי ווי מ'דארף נישט די שעיר דארף מען נישט די שעה התבודדות כמנהג ברסלב, ס'נישט דווקא כמנהג ברסלב. מנהג ברסלב איז א עצה וויאזוי מ'זאל אנקומען צו דעם. אבער די גאנצע עבודה פון יום כיפורים, די גאנצע עבודה פון כהן גדול, די גאנצע עבודה פון בזמן הזה, פון חמש תפילות און פון תענית, איז צו מאכן התבודדות. אז ס'זאל זיין איין טאג א יאר, און אין די טאג איז דא אסאך אפס ענד דאונס אויך, ס'איז נישט קיין איין טאג ממש, אבער איין טאג א יאר, ס'איז אויך א משל, איין טאג א יאר וואס א איד זיצט

כ'מיין די רבי ר' בונם, דאס ווערט געברענגט אין רמתים צופים, אז ער האט אמאל געזאגט פאר זיין תלמיד, איך מיין פאר אים פאר ר' שמואל שינאווער, אז ער האט אים מוצאי יום הקדוש געזאגט היינט איז געווען א גוטע יום כיפור, א געלונגענע יום כיפור, ער זאגט אים וואס הייסט, יעדע איינער, יעדע איינער האט זיך זיין אנדערע אנדערע מעסטער, וואס הייסט עס איז געווען א גוטע יום כיפור, ביי איינעם מיינט עס אז עס איז געווען א גוטע פלאץ אין בית מדרש, די חזן האט געזונגען שיין, און אזוי ווייטער, דא אסאך וועגן צו מעסטן, גרייט זיך צו, א מענטש האט א געלונגענע יום כיפור. אמאל געלונגט עס אמאל געלונגט עס נישט וויאזוי מעסט מען וואס געלונגט און וואס געלונגט נישט איז ר' בונם דאכט זיך האט געזאגט איך וועל זאגן וואס מיינט געלונגען געלונגען הייסט אז איך האב נישט געפילט קיין טשעינדזש פון אנהייב יום כיפור ביז ענדע יום כיפור דאס איך האב געהאט איך האב געכאפט איין נקודה וואס איך רוף אן נקודת התבודדות עפעס א קאנעקשאן וואס ער האט געהאט עפעס א מקום פנימי וואס ער האט געהאט און ער האט מצליח געווען צו שטיין אין דעם א גאנץ פֿיר און צוואַנציק שעה שפעטער שוין נישט יא ס'איז שוין מוצאי יום כיפור געווען ווען ער האט פארציילט די מעשה אבער אין די פֿיר און צוואַנציק שעה איז עס געווען איין קאנצענטרעישן איין ריכוז, עס איז געלונגען, דאס הייסט א גוטע יום כיפור, זאגט ער, בלא שינוי בלא תנועה, עפעס אזא סארט נוסח, דא האסטו אויך א מעשה פארציילט פון די, ווי הייסט דען די קישוטי כלה, עס איז געווען א חסידישע איד, איך דענק נישט, איינער איינער האט פארציילט ער האט אים געזען, ער האט אים געזען יום הקדוש, וואס האט ער געטון? איז אריינגעקומען אין אין בית מדרש און זיך געשטעלט געשטעלט כל נדרי און צומארגן ביי נעילה איז ער ווייטער נאך אלס געשטאנען אזוי דאס הייסט דאס איז די אמת'דיגע עבודת יום כיפור אגעין דאס איז איין ציור וואס יענער האט זיך אויסגעדרוקט ביי יענעם אבער עס איז ער האט אנגעקומען צו עפעס א נקודה עפעס א נקודת מנוחה עפעס א נקודה פון התבודדות וואס עס איז א גוטע פלאץ צו זיין און נישט געדארפט גיין עניוועיר, צו ער פרעגט קען מען פרעגן קשיות, האט ער געדאווענט שמונה עשרה, האט ער געזאגט אלע וידוים, האט ער געזאגט אלע פיוטים, איך ווייס נישט אדער יא אדער ניין, נישט משנה, דאס דאס איז די עבודה, די די נקודת האמת, די נקודת האמת פון יום כיפור. און יעצט דארף מען מפרש זיין די די נקודה, אז.

קען זאגן דוחק תירוצים עס איז נישט ממש בקשת צרכיו עס איז בקשות רוחניות מען קען עס רופן וואט עווער דעט איז מען זאגט רצה והחליצנו עס איז יא עס איז יא בקשות יעלה ויבוא וואס איז א בקשה ס'איז עפעס א סארט בקשה מען מיטשעט זיך אביסל מיט דעם נישט נאר דעם ס'דא זייער אסאך תפילות זעהן אויס געשריבן בלשון בקשה און עס זעהט אויך אויך אויס מען מיינט נישט דאס עס דער וואס האט געשריבן די תפילה קען נישט אריין אין דעם באריכות מאס זיין וועגן פון דאווענען נוסח ניצן נוסח התפילה אסאך תפילות מ'זעט אז ער מיינט נישט באמת צו בעטן א בקשה ס'דא עפעס א געוויסע מוד וואס ער וויל דא ארויסברענגען ס'איז דאך תפילת שבת ער וויל זאגן אז ס'איז שבת בעסיקלי יעצט האט האב איך געזען איינער שרייבט אז מענטשן האבן א פראבלעם, ווען א מענטש טרעפט זיך וואס איז תפילה, די מאוסט בעיסיק סענס, נישט קיין חילוק מאכן מדריגה פון כוונה, א מענטש זעצט זיך שרייבן א תפילה, שטעל זיך פאר אז דו שרייבסט א תפילה, וואס גייסטו דארט שרייבן? תפילה איז דאך מען טרעפט זיך א מיטינג, יא, מאכט זיך א אפוינטמענט מיט גאט, וואס טוט מען דעמאלטס? דאס איז א שאלה וואס מען דארף פרעגן און רעדן פון אריינגיין אדער אראפברענגען די עולם הפנימי די עולם הפנימי מיינט דער פלאץ וואס איז יושב בסתר לחלות פני מלך יא דאס איז א מיטינג פלעץ ונועדתי לך שם יא דער מקום קודש הקדוש וואס דער מקום קודש הקדושים דארט איז דער יא מקום התוועדות מקום הוועד יא דער פלאץ ווי גאט מיט מענטש טרעפן זיך דאס איז זייער מיטינג ס'דא גאנצע וועלט דרייט זיך די מענטש אליינס און גאט אליינס, געבן זיך אן עצה אין יעדער איינער, און דא איז דא א מקום קודש הקדשים, צו קודש הקדשים בזמן אזוי ווי יום כיפור, קודש הקדשים במקום און אזוי ווייטער. יעצט פרעג איך, דארף מען, א מענטש דארף פרעגן דיך די שאלה, און אפשר דאס איז א גרויסע עבודה, אויב מען קען עס טון יום כיפור צו אנדערע צייט. מה עושים? איך בין דיך מסדר א מיטינג, בין דיך מסדר א מיטינג מיט מיט זיך אליינס, מיט דיין נשמה, צווישן דיין נשמה און גאט, יחידה ליחדך, יא, יחידה מיט ליחדך. וואס וואס טוט מען ביי די מיטינג? וואט דו ווי דו? טראכטן וועגן דעם. קודם פילט מען זיך אנקאמפארטעבל וואס דו ווייסט נישט וואס צו טון דארף זאגן דארף מאכן א אייז ברעיק און מאכן מאכן א דזשאוק אזוי אזוי ווי גאט אליינס פירט זיך אין די תורה יא ווי וואס מאכט זיך ווי קומסטו ווי גייסטו אקעי אפשר זאגן תפילה מ'זעט זייער מאדנע יא מ'זעט מענטשן קומען אן צו איך ווייס קברי צדיקים צו א מקום קדוש צו א זמן קדוש וואס טוט ער גלייך נעמט ארויס א תהילים וואס די ארויסנעמען א תהילים וואס טוט ער מיט דעם תהילים נעמט ארויס אנדערע תחינות גוטע תפילות אסאך פון דעם איז, ער ווייסט נישט וואס צו טון, מען זאגט אים ס'איז א הייליגע פלאץ, א גוטע פלאץ, א גוטע פלאץ אלעמאל, אין די ענד אוו די דעי, מען קען אריינגיין אין פרטים וואס ס'מיינט דאס, דאס איז א פלאץ וואס איז, אזוי ווי מען שטייט קרוב יותר קרוב, יא, ס'איז א מקום קרוב יותר לאלוקים, ס'איז נענטער צו גאט, יא, כאילו, וועלכע לעוול, וועלכע זכות, אין וועלכע מדריגה, און וואס טוט א מענטש, אונז האבן, ס'איז א חינוך, אקעי, זאג תהלים, מ'קען זען מענטשן, ביי געוויסע מענטשן ווען מ'זאגט ס'איז עת רצון, ס'איז א גוטע צייט. אדער זאגט ער נאר ער ווייסט נישט אפילו אפילו עס איז שוין א ממש ער ווייסט נישט אפילו צו זאגן א אייגענע אדער עס איז דא איין זאך איין זאך וואס וואס געשעט פאר א מענטש און כ'זאג דאס צו ווייזן די פראבלעם די קוועשן איינע פון די זאך וואס מענטשן טוען איז הייבן צו זאגן בקשות הייבט אן צו ארויס נעמען א שאפינג ליסטע זאגט אה גאט איז דאך דער מפרנס און דער מעשיר און דער בעל מלחמות און דער זורע צדקות מצמיח ישועות שוין איך בין שוין דא כאילו פארוואס האב איך נישט קיין ישועה א גאנצע יאר ווייל איך בין ווייט פון גאט איך האב נישט באקומען קיין עפוינטמענט איך האב שוין איין עפוינטמענט לאמיר שנעל אריין אריין שיקן א ליסט יעדע איינער וואס דארף א שידוך יעדע איינער וואס דארף פרנסה יעדע איינער וואס דארף רפואה יעדע איינער וואס דארף הצלה וכו' וכו' און אזוי פירן זיך מענטשן מ'קען זען ביי יעדע מאל ס'דא עת רצון ס'דא יום תפילה ס'דא מקום קדוש ס'דא עפעס גלייך כאילו ער פילט עס האט אפילו א פאומא יא כ'האב פארגעסן איינעמס נאמען כ'האב נישט מיטגענומען א קוויטל פון יענעם וואס ס'איז א שאד כ'בין שוין דא זאל מען שוין זאל מען שוין מתפלל זיין. ס'דא אזא ס'דא אזא סארט ערשיינונגען, שוין אז מ'האלט שוין דארט דאס איז שוין גוט, מ'האט שוין אסאך אמונה און אזוי ווייטער, אבער ס'איז אזא פאקט אז אזוי געשעהט. יעצט כ'וויל זיך מתבונן זיין אין דעם, מ'דארף זיך מתבונן זיין אין דעם. וואס איז וואטס גאוינג אן היער? קודם כל ס'איז מענטשליך, און כ'פיל נישט אז ס'דא דא עפעס עפעס א חוסר, יא גאט איז נישט קיין מענטש, אבער ס'איז דא עפעס א חוסר מענטשליכקייט אין דעם. כ'מיין אין אלע משלים אז א מענטש האט געטראפן זיין טאטע, געטראפן א מלך, די ערשטע זאך כ'דארף אריינכאפן גלייך, כ'האב א שאפינג ליסט, כ'דארף דאס, כ'דארף דאס, כ'דארף יענץ. ס'דא עפעס מורא'דיג, אקעי, כ'ווייס אפשר דער אייבערשטער וועט מוחל זיין, נישט אזא גרויסע פראבלעם. אבער טיפער פון דעם, וואס דאס, א געוויסע זין וואס דאס מיינט איז, אז ס'פעלט א געוויסע רואיגקייט, ס'פעלט א געוויסע הסכמה, ס'פעלט א געוויסע אפנקייט, א מעגליכקייט, דזשאסט טו בי, דזשאסט צו זיין, מיט גאט, ווייל די רגע וואס דו זאגסט א תפילה ביסטו אין א געוויסע זין ביסטו שוין ביסט נישט מיט גאט, ווי איז דיין מחשבה, ווי פאוקוסט ער, ער שטייט אין קודש הקדשים, און וואס פאוקוסט ער, אז זיין ווייב זאל נישט שרייען אויף אים, און די באנק זאל זאל נישט קראכן, און די קינדער זאלן נישט האבן שידוכים, און האלא, געוואלט זיין זיין מיט מיך פאר א מינוט, האט דיך געטראפן די מינוט. אדער אזוי ווי ס'איז יא איז אלעמאל די די זאך פון ביי כתר איז דאס א לשון יא ביי כתר פון ימים נוראים מ'קען זיך אויסבעטן איינע פון דריי זאכן יעדער איינער מאכט זיך מענטשן מאכן זיך וואס גייט ער זיך אויסבעטן ביי דעם איה פונקטליך און איך זאג נישט אז ס'איז נישט אמת אדער ס'איז נישטא אזא נקודה אין דעם. וואט אבאוט די טינג איטסעלף? וואס איז מיט די זאך אליינס? קודם דארף דאך זיין די זאך אליינס. וואס איז מיט די זאך אליינס? איה מקום כבודו מיינט עברי טייטש אויף וואס דאס איז א זמן. איה מקום כבודו עברי טייטש עס שטייט אין די כוונות. דאס הייסט דא אונז האבן אסאך השגות אין גאט. אונז מיינען אז ער איז דא. אונז מיינען אז ער איז ברעש השם, ברוח השם, בתפילה השם, במצוות השם, בתשובה השם. ביז אַ מענטש קומט בײַ מוסף פֿון יום-טובֿ, פֿון שבת, קומט ער אָן צו אַ מדרגה און ער פֿאַרשטײט שױן, אַז אַפֿילו װען ער זאָל זײַן אַ מלאך, װעט ער נישט װיסן װי גאָט איז, װי די גמרא זאָגט, מקומו לית דידע ליה, קײנער װײס, אַפֿילו דער מלאך, װאָס שיקט די תּפֿילות, יאָ, זאָגט די גמרא אין חגיגה, דער מלאך, אַ מדרש, אַ גמרא, דער מלאך, װאָס ער שיקט די תּפֿילות, ער ברענגט אַרױף די תּפֿילות, ער איז קושר כּתרים לקונו, פֿרעגט די גמרא, װיאַזױ װײס יענער מלאך װי צו לײגן די תּפֿילות? ער װײס דען װי גאָט איז? נײן, ער װײס נישט, ער װײס אױך נישט. אלא מאי, ער איז משביע די תּפֿילות, עס זאָל גײן װי עס דאַרף גײן, אַ מוראדיק אינטערעסאַנטער מהלך אין כּװנת התּפֿילה. קיינער מקומו לית דידע ליה איה מקום כבודו אפילו וועסט שוין וויסן אלעס האסט שוין געלערנט גאנץ קבלה און גאנץ פילאזאפיע און גאנץ וועסט נאך אלץ נישט וויסן ווי גאט איז ס'הייסט אנדערע ווערטער דו ווייסט יא אזוי ווי דער רמב"ם זאגט תכלית הידיעה דאס איז ידיעת השלילה ער איז אנגעקומען צו די העכסטע השכלה לפי ערך יעדע שבת נו אוואדע ווען א מענטש הייסט ער איז מיט גאט הייסט ער האט געברענגט אויף אזא זאך קען ער פועל'ן כולי אוואדע, דאס איז א ציור הכי חיצוני וואס מ'קען זאגן פאר דעם. אבער אז איינער זאגט טאקע די תפילה, איז ער א גרויסער לוזער, מ'זאל מוחל זיין. מ'זאל מוחל זיין אז דער, זאג היינט דאס. דער וואס מיינט אז ער איז אנגעקומען צו איה מקום כבודו, ער פארשטייט שוין ווי גאט איז, ס'הייסט ווי גאט איז נישט, דאס איז וואס מ'דארף פארשטיין. און האט נישט וואס צו טון נאר מאכן א חשבון, קוק, שטייט אין די סידור דרײַ זאכן, אויב איך וועל בעטן פאר עשירות אדער גוטע קינדער אדער רוח הקודש, אזא מין טיפש אזא מין נאר אזא מין לוזער איך ווייס נישט וואס צו זאגן דאס איז דאס דאס איז דער תכלית דאס דא דארף מען אנקומען נישט פון דא דארף מען עפעס שלעפן שלעפן געלט שלעפן פרנסה שלעפן נחת וואטס דיס אול אבאוט רבונו דעלמא כולא איך זאג נישט יא יעדער איינער ווייסט די זוהר זאגט אז מ'זאל נישט בעטן הב הב נאט די פוינט ביי מיר יא ס'זאל זיין גוט פאר יעדער איינעם פארגין נישט ס'זאל זיין גוט ס'זאל זיין גוט און דער אייבערשטער זאל מאכן אז ס'זאל זיין גוט און זיין א גוטע יאר בפשטות און אזוי ווייטער באט מען מעג דאך, ווייסטע וואס, און פארדעם זאג איך אז ס'איז דא יום כיפור, ס'איז דא אנדערע זמנים. ס'מעג דאך זיין עפעס איין סעקאנד, אזוי ווי מען זעט, כהן גדול אין קודשי קדשים האט נישט געזאגט קיין תפילה, ס'איז זייער אינטערעסאנט, די תפילה וואס מען זאגט, שתהא שנה שחונה אם גשומה און אזוי ווייטער, זאגט ער ווען ער גייט ארויס אינדרויסן. אקעי, האט זיך דערמאנט. ס'כאילו, וואס טוט ער דארט? גארנישט. כיפר על הקודש מטומאות בני ישראל. ער מאכט פלעין דביקות. און מען דארף קודם קענען, אונז מעגן לערנען, אונז מעגן מסכים זיין, אז איך בין יעצט זיץ איך מיט גאט, און וואס טו איך? גארנישט, איך זיץ מיט גאט, איך שטיי מיט גאט, איך דריי זיך מיט אים, פארדריי, ספענדינג טיים, וואס איז שלעכט? וואס דארף מען דא טרעפן אריינכאפן א תפילה, מיינסט אז גאט איז אזא שלעכטער, ער האט טאקע פארגעסן, אויב וועסט נישט אריינלייגן די תפילה גלייך אין די ריכטיגע מינוט גייט ער נישט געבן, מיינסט טאקע? ס'איז דאך א מין מידת הדין דאס צו טראכטן בכלל. אויב ס'דא איין השגה, השם השם אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים. די אלע ווערטער איינע פון די פשטים אין אלע מידות רחמים איז די אייבערשטער האט פעישענס, יא. די אייבערשטער איז קיינמאל נישט אין א ראש. דאס טייטש ארך אפים, יא, איינע פון די גרויסע מידות רחמים. נוצר חסד לאלפים, טויזנט צוויי טויזנט דורות האט ער צייט צו ווארטן. ער איז קיינמאל נישט אין א ראש. האסט געטון א עבירה היינט? יא, האט האבן צייט. מ'וועט זיך תשובה טון מארגן. און מיינסט אז די אין אנדערע ווערטער צו זיך קאנעקטן מיט דעם בחינה פון י"ג מידות הרחמים דאס איז די השגה פון יום כיפור ווילסט זיך קאנעקטן מיט דעם נישט זיין אין א ראש אריינצוכאפן יום כיפור צו זאגן אלע בקשות דאס הייסט דאס איז די הפך פון מידת הרחמים איך בין אין א ראש ס'איז עת רצון שנעל שיק אריין די פעקס מיט אלע בקשות ס'זאל זיין ס'זאל אנקומען פארן ריכטיגע מינוט די גאנצע איידיע פון א ריכטיגע מינוט איז אז מ'דארף נישט אנקומען די ריכטיגע מינוט.

גייט אין ערגעץ נישט, אה, ס'איז א זמן, ס'איז די זמן קדוש גייט אוועק, יא יא, דו טיפש, די גאנצע זמן קדוש איז דיך געקומען אויסלערנען אז גאט גייט נישט אוועק, נישטא אזא זאך ער גייט אוועק, וואס מיינט גייט ער, ווי קומט ער, ווי גייט ער. איז אויב ביסטו, אונז לעבן דאך יא אין צייט, אונז לעבן נישט למעלה מן הזמן, איז די זמן איז מוקדש פאר די עבודה. און שוין, און איך וויל מקשר זיין די אלע זאכן אין די צוויי עיקר זאכן וואס די זוהר רעדט, פרשת אמור און פרשת תצוה, און דאס איז אויכעט ענליך.

די עולם הנגלה עלמא דאתגליא. און געווענליך אפילו אז מען אלעס באקומט מען פון עלמא דאתכסיא דאס איז סדר אוואדע שורש א מענטש ווייסט נישט ווי ער איז הייבט זיך גארנישט אן קען ער נישט געבן פאר יענער אויך דאס איז פשוט. אבער געווענליך איז דא א סדר קודם ארבעט ער מיט זיך ביי זיך בהתבודדות שפעטער קומט ער גייט ער ארויס גייט ער אין בית מדרש גייט ער איז ער משפיע און אזוי ווייטער. יום כיפור איז אביסל שלא כסדר. ס'דא א סיבה פאר דעם, פון מכפר זיין עוונות, וואטעווער די ריזען איז. נישט אריינגיין, איך ווייס נישט יעצט פארוואס דאס קאנעקט זיך מיט די גאנצע ענין פון על חטא מיט די אלע זאכן. נאך א גאנצער שמועס וואס מ'דארף עס קאנעקטן, איך זאג די עיקר עבודה פון יום כיפור, דאס סאמהאו איז מכפר חטאים, זאל מען וויסן. אלע חטאים סאמהאו דיסעפיערן ווען מ'טוט די עבודה, ס'איז א פאקט. ווי זאגט קבלה איש מפי איש אז ווער ס'מאכט א שעה התבודדות ווער ס'מאכט התבודדות לפי פירוש האמיתי ער זיצט מיט גאט פאר איין מינוט נסלח לו כל עוונותיו דאס איז דאס איז בדוק בדוק ומנוסה דאס איז ברור דאס איז די טייטש פון עבודת יום הכיפורים על פי דרך האמת דאס איז די טייטש אז א מענטש האט א רגע דביקות דעליטס אלל אוו היז עבירות שטייט שטייט אפילו עפעס א ספר די נוסח כ'דענק נישט דאס איז די טייטש על כל פנים דאס איז א געוויסע א געוויסע שפרינג געווענליך איז דא א סדר די חיצוניות די חיצוניות די פנימיות די פנימיות און דא איז א טאג וואס אימא איז מאיר למלכות סטרייט אדער מלכות איז עולה לאימא just different ways of saying the same thing קען אריינגיין אין די חילוק אבער די די מלכות איז סטרייט אין אימא און דאס איז די גאנצע בית מדרש א גאנצע טאג דארט שטייט מען דארט זיצט מען רירט זיך נישט א גאנצע טאג א גאנצע טאג דאס איז וואדעס אויף קוואל רב און ממילא נאך א זאך וואס קומט ארויס פון דעם וואס די זוהר זאגט, גאנצע דרשה אויף אחותי בת אבי בת אבי אך לא בת אמי, אז ביום זה אין יחוד, זייער אינטערעסאנט פלא'דיגע לשון פון די זוהר, זוהר זאגט יום הכיפורים אסור בתשמיש המטה, יא, זייער אינטערעסאנט, אונז זענען צוגעוואוינט אז ס'דא יחודים עליונים יחודים תחתונים, יחודים תחתונים וואס אונז רופן תשמיש המטה, א מענטש זיך מייחד מיט זיין ווייב, דאס איז א יחוד בגשמיות, נאכדעם איז דא יחודים וואס מ'רעדט, מ'דארף מאכן יחודים, יחודים ברוחניות, דביקות, יא, דאס איז יחודים. וואלט מען געקענט מיינען אז ס'איז א סתירה, סתירה זה בזה. אוודאי, חובות הלבבות זאגט אזוי, יא, די הפך פון די נשמה איז די גוף, אז א מענטש איז עוסק אין יחודים גשמיים איז ער נישט עוסק אין יחודים רוחניים. און וואלט מען לויט דעם פארשטאנען זייער גוט אזוי ווי ס'שטייט טאקע אין רמב"ם און אנדערע פלעצער. יא, די לשון יום כיפור איז א יום צום, ס'איז א יום תענית, מ'טוט זיך נישט די גוף, טוט נישט, נישט אכילה, נישט שתיה, נישט תשמיש, נישט קיין שום אנדערע תענוגים. און ממילא קענען זיך מיחד זיין מיט גאט דאס איז דאס איז פשוט על פי דרך הפשט און די זוהר פארשטייט דא מורא'דיג שיין אז ס'איז נישט אמת ווייל די גאנצע ווארט פון די דרך הסוד פון די זוהר איז אז ס'איז נישט דא פשט וואס איז נישט דא קיין נשמה וואס איז מחולק מיט די גוף דאס איז דאס איז פונקט פארקערט א מענטש אז ס'דא ענין פון תשמיש למשל די זוהר איז זייער פארנומען מיט עונת תלמיד חכם משבת לשבת דא א זמן תשמיש פון תלמיד חכם משבת מ'האט אויסגעקליבן יא ס'דא היינטיגע חובות הלבבות חסידים זיי זענען נישט העפי מיט דעם אבער די זוהר'ס וועג איז מורא'דיג העפי מיט דעם פארוואס אז א איד האט א יחוד מיט זיין ווייב, דאס איז די זעלבע יחוד וואס געשעט, קודשא בריך הוא ושכינתיה, די שפע, די גאנצע סדר, אנדערע ווערטער וואס אונז לערנט בנפש, די סדר אז ס'קומט ארויס פון פנימיות און חיצוניות איז אויך אזוי מיט זיין ווייב, יא האט נישט אריין די פרטים פון דעם אויף די מינוט, אבער עס איז דא א פנימיות, ער האט א פנימיות'דיגע וועלט וואס ער איז, און ער דארף עס משפיע זיין פאר זיין ווייב, יחודים זענען געמאכט צו משפיע זיין, צו משפיע זיין אהבה, צו משפיע זיין קינדער, צו משפיע זיין אלעס וואס ער איז, און יחודים איז דא יחוד ממש פון תשמיש, ס'איז דא בכלל יחוד אזוי ווי געבן פרנסה, דאס איז אויך א סארט יחוד, שטייט מפורש. אלעס די סדר סדר הדברים און דאס איז ממילא קומט זאגט די זוהר אויב יום כיפור איז נישט דא קיין תשמיש ס'הייסט נישט אזוי ווי שבת שבת איז אין א געוויסע זין הייליגער ווי יום כיפור ווייל שבת איז תשמיש המטה א מצוה יום כיפור איז עס אן עבירה קומט דאך אויס אויב די עיקר בדרך כלל די עיקר עבודה איז צו מאכן יחודים איז שבת א גרעסערע אזוי איז טאקע די הלכה שבת איז איסור סקילה יום כיפור איז נאר איסור כרת ס'הייסט קומט אויס שבת איז חמור מיום הכיפורים ס'דא איין חילוק אזוי ווי די משנה זאגט אין בין ס'דא א חילוק שבת איז חמור מיום הכיפורים על פי הלכה מצד העונש יעצט אבער וואס איז טאקע די פשט אויב אזוי? פארוואס איז נישט דא קיין יחוד ס'איז אזא הויכע טאג? דאס איז די תירוץ אמת'דיג, אז ס'דא אין רוחניות אליינס אין עבודת פנימיות אין עולם הפנימי איז אויך דא די אלע חילוקים, עס איז דא א מצב פון מאכן יחודים דאס איז די נארמאל יעדע שבת מען דארף מען דארף מאכן די דביקות מען דארף האבן דביקות פנימית מען דארף עס משפיע זיין מען דארף עס געבן ווייטער מען דארף עס נישט לאזן ביי זיך דאס איז די טייטש פון יחודים ממשיך זיין שפע ברענגען און אזוי ווייטער. אבער, וויבאלד אז כדי מכפר צו זיין חטאים וואטעווער די ריזען איז פאר יום כיפור, נישט אלעמאל טוט מען דאס, אזוי ווי איך זאג. געווענטליך איז טאקע די אמת, און די אמת, מען טאר נישט דאס פארגעסן, דאס איז א גאנץ יאר די עבודה, א מענטש טרעפט זיך מיט גאט, ער זאגט שמונה עשרה איז טאקע דא דביקות, די ערשטע דריי ברכות איז פיור דביקות, דאס הייסט שבחו של מקום, וואס טוט ער? ער קאכט זיך אין שבחו של מקום, ער איז העפי דערמיט. נאכדעם וואס דארף מען דארף מען מיט דעם ממשיך זיין המשכות דארף מען פון דעם מאכן יחודים דאס איז אידישע תפילות אלע אידישע תפילות זענען בקשות און וכך ראוי דאס מאכט די יחוד און כוז פאר די הייסט עס די נשיקות א חילוק שפעטער שים שלום מיט די יחוד אבער דאס דאס מאכט יחודים עס מאכט די יחוד אקעי זייער גוט אבער אמאל וויבאלד אונז לעבן אין א וועלט וואס ווען מען טוט נאר דאס הייבט מען אן צו מיינען אז טאקע די פוינט איז צו האבן געלט, עס איז די פוינט אבער עס איז נישט די פוינט, ממילא נעמט מען איין טאג אין יאר וואס מען מאכט נישט קיין יחודים, מען מאכט נאר עליות, בדרך לשון הקבלה איז דא עליות און יחודים, ער מאכט נאר עליות, ער מאכט נישט קיין יחודים, ער ברענגט אריי, גרייט ברענגט ארויף די מלכות צו בינה, ער געבט איר אלע מיני חותמות, אלע מיני גוטע זאכן, אבער קיין יחודים מאכט ער נישט, אסור בתשמיש המיטה, ס'הארת אמא אליינס, נישט הארת אבא, נישט קיין הארת ז"א. איז נאר הארת אמא אמא ונוק' דער אריז"ל ס'די עיקר א טאג פאר די ווייבער נאר בינה מלכות זענען עוסק ס'נישט קיין מענערישע טאג בכלל עס הייסט די גאנצע עבודה פון די מענער וואס די מענער האבן פון פון אראפ ברענגען די אור פון ממשיך זיין שפע פון זיין מפרנס משפיע די אלע זאכן דאס איז נישט נישט די טאג פון יום כיפור איז יום כיפור איז די איין טאג וואס ביסט פטור פון זיין א מאן, אזוי זאגט דער אריז"ל, ביסט פטור פון זיין א מאן, א גאנצע יאר דו מאכסט דביקות, קיינמאל נישט פארגעסן די ווייב, נישט פארגעסן דו דארפסט זיך דאווענען, זייער גוט, אבער דארפסט אויך מתפלל זיין ס'זאל זיין געלט פאר די ווייב. אבער יום כיפור זענען אלע ווייבער כאילו, דאס איז די ווארט. יום כיפור, ער מאכט פלעין דביקות. וועסטו פרעגן נו, ווי איז דער מחילת, אפילו אפילו בעטן מחילת עוונות, ניין אויכעט, נאר אויכעט אומצו פון זאגן די קש, פארוואס זיין די ווידוי, אבער ס'איז נישט עכט. דארף נישט באקומען שום בקשות. בשום איי וואס איז זיין אקעי שפעטער ס'איז דא א זמן פאר די יחוד שמיני עצרת איז דא דער מאק איז ווען משם אז ביי די מקובלים איז דא באיזה אופן אז מ'זאגט אויך שים שלום יום כיפור איז דא בדקות עפעס אויך דא עפעס בחינת יחוד אין דעם דיין באיי אקעי נישט קיין חילוק אבער די עיקר עבודה מ'דארף נישט זאגן נישט אלעמאל יעדע זאך האט זיך זיין צייט און זיין פלאץ איז צייט פון יום כיפור איז איני דואג על השפעת שפע על עשיית יחודים יחודים וועט מען מאכן ס'וועט צוקומען בזמנו בעתו ובזמנו ס'איז דא א זמן וואס איז אסור בתשמיש המיטה און וואס איז מותר ב באהבה, אהבה שבדעת, מ'קען עס רופן אהבה שבבין, אהבה מסתרת, אהבה שבעולם הבינה. פלעין, פלעין פיור דביקות, פלעין פיור דביקות, כ'קען תלמידי בעל שם טוב האבן געזאגט אז וואס טייטשט נעילה, נעילה טייטשט אז מען פארשפארט זיך אין א צימער מיט גאט, און מען, דאס איז די חותם פון יום כיפור, דאס איז ביז ראש השנה, און סיי ווי יום כיפור, צום יום כיפור יא חתימה, אזוי ווי חתימה, מען נעמט אזוי ווי די חתימה חיצונית, יא מען נעמט די בריוו, מען מאכט עס צו.